און מ'האט נישט קיין אהנונג וויאזוי מחנך צו זיין קינדער. טרייפענע פלייש.
ער פילט ווי ער קען זיך נישט רוקן, ער איז סטיף.
זיי האבן געטרינקן אביסל בארשט.
דו שמוציגע איד! איך גיי דיר ארלעדיגן! ביי די פלעי האב איך שוין געדארפט מאכן געלט. זי אויב דזשעיק עקט אין די נעקסטע פלעי, ס'איז געשען דא. איך לייג דיך צוריק אין ישיבה!
I would never picture you working in B&H.
אמת'דיג וואלט ארויסברענגען אווערנעס וועגן

קיפ רייזינג. יא. יעצט רעדענדיג וועגן לעיקוואד. יא. ס'איז דא א וועבסייט וואס הייסט לעיקוואדהאוסטס דאט קאם, ס'איז דא א וועבסייט וואס הייסט פלארידא קאושער ווילעס דאט קאם, לעיקוואד האוסטס איז פאר לעיקוואד, און פלארידא קאושער ווילעס דאט קאם איז פאר פלארידע. זיי האבן כשר'ע ווילעס צו פארדינגען, ס'איז ביוטיפול, ס'איז שיין, זיי האבן אלע זאכן פאר שבתים, וואטעווער, ווילסט האבן א כשר'ע ווילע,

און אלע געגנטער ווי זיי האבן ליסטעד קאושער רענטעלס, שי וויינבערגער, קענסט גיין אין עפיסאוד טווענטי סעווען.
קיצור, לאקזשערי קאושער ווילעס.
יא, סאו יעצט נאך מ'האט געענדיגט די עדס גייען מיר אריין צו די עפיסאוד. די עפיסאוד איז זייער ספעשל די מאל, כ'ווייס נישט עטץ האבן באמערקט שוין, באט די עפיסאוד איז קאמפליטלי דיפרענט ווי עני אנדערע עפיסאוד וואס אונז האבן געהאט אין די פעסט, פאר צוויי ריזענס, קודם כל אונז פילמען עס יעצט אפאר טעג פאר ס'ווערט ריליעסט, יוזשעלי איז עס צוויי דריי וואכן אדער אפילו כ'האב יעצט א עפיסאוד וואס גייט ארויסקומען נאך פסח בעזהשם וואס איז געפילמט געווארן דריי פיר חדשים צוריק וועגן ארטיפישעל אינטעליזשענס באט די עפיסאוד איז לכבוד פסח.
עי איי. עי איי עקזעקטלי. די עפיסאוד איז אונזער פסח'דיגע עפיסאוד. און לכבוד פסח האבן אונז ארויפגעברענגט א ספעשל געסט. ער הייסט ר' חיים איצקאוויטש

כ'האב א סעלפי, פון די אנדערע זייט ארום, איך שטיי אויבן ביי די ראש השנה אווענט. האסט נישט געקענט אריינגיין זאגן האלא צו אים? איך ווייס נישט צו ס'האט אויסגעפעלט. ער וואלט עניוועי נישט געדענקט. אקעי. נעקסט.
איינע פון די עפיסאודס איז געווען מיט יונתן שווארץ, ער האט גערעדט וועגן שידוכים און מיט זיינע זאכן, ביי די ענד האט מען געהאט געמענשענט וועגן א חבירה. און ס'איז ארויפגעקומען די טאפיק אז דו האסט א חבירה אין מאנסי, סאו כ'מיין איך וויל קודם אריינגיין טאטשן יענע סאבדזשעקט אויב דו מיינסט, און אריינגיין אביסל וואס די חבירה איז, ווי דו האסט עס אנגעהויבן, וואס איז דיין אינוואלוומענט, און פון דארט אריינגיין צו די נעקסטע טאפיק. קודם פון די חבירה, כ'האב אייביג געוואוסט פון לעיטעסט טאלקס, אבער כ'האב נישט געוויסט ווי פאפולער לעיטעסט טאלקס איז, ווען איך בין געווען מענשען די חבירה די בעסט וועי טו העיר איז פון מענטשן האבן עס געהערט און געזען און זיך דורך געשמועסט כ'האב באקומען מורא'דיג אסאך מעסעדשעס סאו יא לעיטעסט פאוסט לעיטעסט טאלקס איז עכט עכט פאפולער. זיי האבן איבער פערציג טויזענט עוורידזש וויאוס אבער ס'איז נאר אויף יוטוב דו כאפסט ווי ס'גייט ארום די קליפס אויכעט? ס'פארט ארום אויף וואטסעפפ גרופס און זאכן. האלב פון אונזער וויאוס זענען אפשר נישט אויף יוטוב.

אין א היימישע קאמיוניטי אויך. וואן האנדרעט פערסענט יא. סאו די חבורה, איך בין אין די חבורה עז א, קענסט רופן ביי נאו בין איך אזויווי א פעסיליטעיטער, בעיסיקלי איך בין דארט אזויווי לאמיר זאגן א משגיח אדער א מנהל, אבער ס'איז נישט נישטא קיין משגיח אין די פאר עלטערע בחורים, ס'איז נישט געפערליך עלטערע בחורים, באט די חבורה איז בעיסיקלי צושטאנד געקומען דורך בחורים

מגיד שיעור און דער וואס האט מיך אריינגעברענגט דארטן ער הייסט ר' שיע וואקס איז א מגיד שיעור ער געבט זיך אוועק פאר די בחורים זענען זיינע תלמידים סאיז בעסיקלי נארמאלע בחורים חסידישע בחורים דעט סאם האו דידנט פיט אין ישיבה ענד דעי דיסיידעד אז זיי ווילן האבן א נארמאלע פלאץ ביינאכט ווי זיי קענען זיך צוזאם קומען אויף א נארמאלע כשר'ע פלאץ לערנען אביסל פארברענגען היימיש אין א היימישע סביבה. דאווענען מעריב, פון צייט צו צייט איז דא גוטע רעדנערס, אלע מיני זאכן. זישע איז אויך דארטן, ניין?
זישע מיט די לאנגע בארד. יא, ר' זישע, ר' זישע קושנער קומט אויך פון צייט צו צייט, נישט עמטליך נישט. ס'איז דא, ס'איז אזוי, די בעסיקלי ס'איז דא אין מאנסי איז דא א זאך וואס הייסט לב טין סענטער, און ס'איז אויך פאר זייער חשוב'ע בחורים, באט ס'זענען שוין עלטערע בחורים און אביסל נישט אזוי שטארק חסידיש, ס'איז דא חסידישע בחורים אויך דא באט דזשענערלי איז נישט איז געמאכט פאר בחורים זענען שוין זענען שוין מער אנדערש ווי נישט אזוי חסידיש סאו די בו חסידישע בחורים וואס ווילן בלייבן חסידיש האבן געפילט ווי זיי דארפן אויך האבן א נארמאלע פלאץ און סתם אין א בית מדרש פילן זיי זיך אנקאמפארטעבל דעי דזשאסט וואנט טו בי עקסעפטעד עז נארמאל יומען ביאינגס און זיי ווילן קענען האבן א פלאץ ווי זיי גייען נישט ווערן געדזשאדזשד ווי ווי זיי קענען דאווענען

דאכט זיך יא, איך ווייס אביסל, איך האב אייביג געהאט א געפיל צו העלפן מענטשן, ארידזשינעלי נאך מיין חתונה האב איך געפלאנט אריין צו גיין אין חינוך, נישט דווקא עפעס גרויסע חינוך, באט איך האב געוואלט גיין טון ספעשל עדיוקעישן, העלפן מענטשן, באט סאם האו איט פיזלד און איך בין אנגעקומען צו די טוי סטאר, איך בין פארדעם געארבעט אין, איך האב געארבעט אין בי ענד עיטש פארדעם, וואטעווער, איך בין אנגעקומען ווי איך בין אנגעקומען. ווארט א סעקאנד.

סרולי גרין פון עווערגרין אינשורענס פון פון הצלחה אבער פון די נישט די זינגער נישט די זינגער סרולי גרין ניין א קאזין פון אויך ר' משה גרינ'ס אייניקלעך חסידישע א בעל הבית'ישע אינגערמאן אבער ער פלעגט קומען אנשטאטס מיר דארטן סובסטיטוט און אונז האמיר געמאכט דעמאלטס יענע נאכט אין זיין קאנפרענס רום און די נעקסטע זעמיר אונז געווארן אינווייטעד האט מען זיך געטראפן עפעס א פלאץ וואס איז געווען פאר אפישעלי נאר פאר א וואך צוויי וואכן מערסטנס צו זיין טעמפארערי, און סאמהאו זענען מיר דארט געבליבן, און דער דזשענערעס מורא'דיגע הארציגע באלעבאס פון די פלאץ הייסט אברומי גרינוט, וואוינט אין וויליאמסבורג ביי ער האט א הויז דארטן און געמאכט א בית מדרש קהל חסידים דעם ניין יארד אין טשעסנאט רידזש, קענסט יענע מנין? אוודאי קען איך עס איך וואוין דאך דארטן. און זיי האבן געז. און האב איך געקאלט לייק וואס איז געוואר וואס טוט זיך דארט וואס גייט פאר מיט די פלאץ, מ'האט געמיינט עס איז נאר פאר אפאר וואכן, האב איך אים געזאגט אז עס האט זיך פארצויגן און וואטעווער, איך נעם אחריות אויף די פלאץ און איי מעיק שור דעט איטס קלין און אז עס איז שטיל און עס איז רואיג און עס איז דא, איך בין דא א יונגערמאן וואס ארבעט די גאנצן טאג און איך קום דא אריין דא, איך גיב אוועק מיין צייט פאר די בחורים און דער רב שיע וואקס טוט עס פאר פרנסה און הי דאז דיס פאר פרי, ער טשארדזשט נישט גארנישט פאר די גאנצע צייט דארטן. סאו דער אברומי גרינוט איז א איד מיט א שטיק הארץ ממש און ער פלעגט באקומען פֿיר טויזנט דאלער פאר די פלאץ. און הי סעד איי וואנט יו העיר, נישט איך לאד דיך, איך וויל דיך האבן, די נעקסטע טאג האט ער מיר דא ארויף אין די פלאץ, האט ער ארויפגעלייגט א צעטל, חשובע בחורים, א גאנצע שיינע הודאות אזוי ווי די וועלקאמינג ווי זיי האבן די זכיה אונז צו האוסטן, און ווי בין דער סינס דען, ברוך השם.

און נישט עפענען די פראגראם דעמאלטס. ביסט נאך געווען נישט געבוירן דעמאלטס. יא אבער. ניין אבער איך האב שוין געפרעגט אמאל איינעם וואס טוט וואס טוט אפישעלי פאר בחורים ארגענעזעישן וואס טוט פאר בחורים פארוואס מען האט קיינמאל נישט געמאכט די אזעלכע מינע זאכן איך מיין ווער זאל עס מאכן אויב נישט ענק ער זאגט ס'איז זייער שווער און ס'איז באמת שווער ס'איז זייער שווער און ס'גייט זיך נישט האלטן ס'האלט זיך קיינמאל נישט איך בין דא איים העיר פאר די לאנג ראן אפשר פאר דעם ווייל עס איז מער ארגעניק סאו עס איז נישט דא קיין קיינער נעמט נישט קיין געלט קיינער איז נישט דא פאר די געלט קיינער טרייט זיך נישט בויען מען עדערטייזט נישט אונז רעדן נישט דערפון קיינער עס איז נישט מיין חבורה איך בין נאר געווארן עפעס אזוי ווייל איך בין אביסל מענטשן קענען מיין נאמען און עס איז געווארן אזוי חיים איצקוביץ באט ס'איז נישט מיין חבורה עס איז די בחורים'ס חבורה.

עט סאם פוינט האב איך באקומען א פאון קאל פון איינעם וואס האט געוואלט מאכן די חבורה גרויס, און מ'זאל האבן א בודזשעט, און מ'זאל אויסלערנען פאר בחורים וואס מיינט לייף, און מ'זאל אויסלערנען פאר בחורים געלט און זאכן, און איי פאונד דעט אין טעארי איטס א ווערי גוד איידיע, באט אין ריעליטי איז עס זייער זייער איז ווייט פון די מציאות. ווייל די עולם וויל זיך אינדזשויען, מ'וויל האבן אימידיעט פלעזשער, און מ'האט נישט קיין נערוון טו סיט דאון און ווארק אן יור סעלף. וועלכע בחור האסטו ערגעץ געטראפן וואס וויל זיך אראפזעצן יעצט אין א סייט מ'גייט אים יעצט אויסלערנען אלף ביז תי' פון די סאבדזשעקטס און זאל זיך לערנען מיט דיר יעדע וואך? אה? גיב זיי די ריכטיגע אינסענטיוו. וואס מיינט די ריכטיגע אינסענטיוו? ווייז זיי ווי אזוי דער סאבזשעקט עט זיי העלפן אין זייערע לעבן ענד העלפ דעם סי די פיקטשער און דער אן מיינד עז א ריעליטי. למשל זאגסטו איינער נעם זיך א נעם זיך אן אקארדיען הייב אן שפילן. וואס? מיך שפילן אקארדיען? וואס? כ'ווייס נישט. זאגט ער גיב א קוק אויף יענער שפילט אקארדיען. און ביז ביז פינף יאר העסטו קענען שפילן אזוי ווי אים, ער קען זיין אין א ארקעסטרע, קענסט קענען שפילן אויף מוזיק ווידיאוס, ביי פלעיס, ביי כ'ווייס נישט וואס, א יעדע מאל א קומט א ליל שישי האסטו אן אקארדיאן, און און און און ער שפילט אזוי, ער ווייזט אים די גאנצע גרויסע פיקטשער, סאדענלי יענער זאגט ווייסט וואס? וואי נאט? לוקס לייק פאן, כ'האב נישט וואס בעסערס צו טון מיט די טאג עניוועי. איף יו עיבל טו שאו דעם דער סאבזשעקט וויאזוי עס גייט דיך העלפן דאון די ליין, בחורים זענען גענוג אלט דאס צו פארשטיין. פראבלעם ביי מיר איז אז אז אין אובער עס זענען ווען מ'זאגט וויאזוי שטייט דארטן איזה חכם רואה את הנולד. רואה את הנולד. ס'איז נישט סתם עפעס א, מ'דארף זיין א חכם צו זעהן די פיוטשער.

גיב דעם, שאו דעם און ריעלי דזשעניועלי בעליוו אז יעדער איינער האט א טשענס צו זיין פארט פון אונזער סאסייעטי. וואס לערנט מען דארטן? מ'לערנט, יעצט לערנט מען הלכות, און ס'איז גראדע א, ס'איז סאמהאו נאך פורים, אונז האבן ארידזשינעלי געוואלט לערנען גמרא, באט ס'איז עפעס נישט, ס'איז יו נאו זיצן ביי גמרא, אבער ישראלי גרין וואס פלעגט אט אט נאך פורים די סייעדיג זעהן וועט לאמער מאכן א קליינע דא שיעור פון גמרא נאר צוויי א דריי בחורים און טאמער נאך בחורים וועלן קומען מאכן נאך א שיעור און סאם האו איט בעקעם אז דאס וואס די בחורים האבן זיך צוגעזעצט די שיעור און עס איז דא כמעט יעדן טאג פאר צען טעג באט עס איז געווארן אינדירעקט עווריטינג דעט קאמס אין אינדירעקט און ס'ווערט אזוי ווי א ס'איז דא א התחדשות און ס'איז אינדירעקט קען געשען. האפפולי איטס נאט גאנא פיזל באט ווי נישט ווי זיי האבן מ'גייט מאכן נאכדעם א סיום סאו ס'וועט ווערן און די בחורים וועלן זעהן אז זיי האבן קונה געווען סאו. נעם א גרופ בחורים און ספליט דעם אינטו גרופס לאמיר זאגן גרופס אוו פייוו און גיבסט פאר יעדע גרופ א בודזשעט זאגסט גיי צו צו כ'ווייס עיס קארנער הארדוועיר קויף זיך איין און מ'גייט האבן א קאנטעסט ווער קען בויען די שענסטע סוכה מיט די בודזשעט אקעי זיי נעמען זיך צום ארבעט מען טרעפט פינף פארשידענע לאטס, איעדע בויט א סוכה אויף זייערע אייגענע לאטס, זיי זאלן נישט קענען זעהן וואס די אנדערע בויט, זיי גייען נישט אין די געשעפט די זעלבע צייט, מען זאל נישט וויסן וויאזוי זיי ארבעטן, און נאכדעם די סוכה איז געענדיגט, סאו ווען מען ענדיגט די סוכה, זאגסטו יעצט איך וויל דיך ווייזן ווי אזוי א יעדע פוינט אוו די סוכה וואס די מציאות הייסט אין דזשיאמעטרי. מיינסט אז זיי גייען פארגעסן די לעסן? זיי גייען עס געדענקען זייערע גאנצע לעבן, זיי גייען זיין מומחים אויף דזשיאגרעפי, אויף דזשיאמעטרי, אבער גיב זיי א בוך פון פון פון אפילו א טויזנט פעידזשעס מיט יעדע דיטעילס, זיי גייען נישט וויסן קיין איין ווארט, ווייל אזוי טיטשט מען נישט, רייט? אבער איך זאג ס'איז דא וועגן ווי אזוי מען קען עס מאכן א אן אינטעראקטיוו עקספיריענס, און נאכדעם וואנס זיי זענען שוין קונה, דאס איז זייער סוכה, זיי זענען אזוי פראוד פון זייערע פיינעל פראדאקט, יעצט גייסטו קענען זיי ווייזן ווי אזוי זייער אייגענע ארבעט ארבעט דורך די רולס פון פיזיקס און וואטעווער, קענסט זיי אויסלערנען גאנצע לעסענס אזוי, רייט?
אדרבה, אויב איך זאל טרעפן איינעם וואס קען עס טון אין נישט א שעה, יא, איים נאט אוועילעבל אין א שעה, אין אבאוט טערטי מינוטס, איי וואלד עבסעלוטלי דו איט, און אויב ס'קען זיין איינער וואס וואס קען עס טון אפילו א שעה גלייב איך אז מ'קען אויסציען די זאכן. ס'איז שווער, איך בין זיכער אז ס'דא מענטשן וואס קענען עס אימפראוון, און די מעין זאך איז עס איז כמעט קיינער נישט דא פאר זיך, און אויב איינער א מאל למשל סרולי גלינא מאכט די שיעור, בום, און, דו איט, ס'איז נישט קיין אישו. ווי אלל אונז זענמיר דא, די בחורים זאלן בענעפיטן דערפון.
ס'איז נישט קיין ישיבה, ס'איז א חבירה. יא, ס'איז א חבירה, ס'איז ביינאכט, ס'איז נאר ביינאכט, ס'איז אבאוט אן אווער ענד א האלף. עפעס אנדערש וואס אונז האבן געטון איז, אונז האבן געמאכט א חבירה. אונז האבן געמאכט א חבירה פאר בחורים העכער די ניינצן וואס האבן פול טיים דזשאבס, ביינאכט קומט מען לערנען. דאס אונז האבן מיר געטון. סאו די קוועשן איז, דו האסט געטון?
יא, זיי האבן, יא. יא, יא, אונז האבן א חבירה אין בארא פארק.
באט. מער בחורים מסתם, ניין? אונז האבן בערך פינף און צוואנציג בחורים. ס'האלט אין איין, בחורים ווערן חתנים ברוך השם. ברוך השם. אפאר האבן שוין חתונה געהאט. און מען האלט אין איין צובאקומען נאך א ווארקינג בחור וואן עט עי טיים, יא מען מוז האבן א פול טיים דזשאב צו קענען דזשוינען, ווייל די פוינט איז אז אזוי ווי א יונגערמאן ער קומט ביינאכט קומט ער לערנען און ער האט זיך זיין שיעור און נאכדעם הי גאוס אן, ער ארבעט א גאנצע טאג ביינאכט שיעור און דעטס איט, ס'איז נישט א ישיבה ס'איז נישט גארנישט די בחורים ווילן קומען לערנען.
צוואנציג יאר צוריק איז דאס געווען א גרופ ליידיגייערס, איך כאפ וואס טוט זיך דא? די וועלט טוישט זיך, ברוך השם יא, ס'איז דא אזא גרויסע ניד, סאו ווען איך האב גערעדט מיט יונסן, האבן עס גערעדט וועגן מאנסי איז ער ארויף געקומען אויפן פיקטשער אז יו נאו ער האט איינס אין מאנסי, סאו איך וויל וויסן פון די פון ענק עקספיריענס וועלכע בחורים זענען דארט און די שעה איז עס ביינאכט אינמיטן טאג וואס וואס. ס'איז בעסיקלי פון עיט טערטי ביז ניין פארטי פייוו צענע, ס'איז פאר בחורים וואס זענען, ס'איז דא ביי אונז

וואו, גיבט זיך אפ מיט זיי עט די טיים אוו די נייט עס וועל. יא מ'דארף זיך נישט אפגעבן אסאך מיט זיי, ס'זענען וואוילע בחורים זענען נארמאלע בחורים יעדע איינער וואס ווערט עקסעפטעד וואס מען נעמט דיך ארויף נארמאל ביסט נישט קיין ביסט נישט קיין עיליען ביסט א נארמאלע מענטש וואס איז דא עקסעפטעד. יעדער מענטש איז נארמאל אויב ער האט עפעס אינדערהיים וואס איז נישט אזוי.

אבער די איידיע איז נישט קיינער, איך גלייב זייער שטארק אין די געדאנק פון איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, באט דען יור אוט, די באלאנגסט נישט, אאוסט נישט קיינעם, די ביסט נישט דער וואס, ס'דא מענטשן וואס זאגן איך העלף דיר, די ווערסט מיינס,

פאר ר' חיים איצקאוויטש איז געווארן ר' חיים איצקאוויטש? ווי קומסטו פון ווי ביסטו אויפגעוואקסן? געב אביסל דיין היסטארי פאר מענטשן מען זעהט דיך אלל אראונד יעדער איינער קען דיך, ווער איז ר' חיים איצקאוויטש?

וויאזוי רופט זיך עס נאר? אנאליטיקל מיינד, סאו איי טעיק טינגס אפארט, סייקאלאדזשי איז איז א לאט אבאוט אנאלייזינג זאכן, און איי עפליי איט טו ווערעווער, סובקאנטשעסלי אלמאסט, סאו עס איז נישט אזוי ווי איך פארשטיי בעסער, איך האב אסאך, איך טריי אויסצוהערן ווען איך קען, ווען איינער רעדט פון חינוך אדער איינער רעדט עני נפשיות'דיגע מיני זאך, און

די מערסטע וואס איז שייך און ער דאווענט און ער איז דארטן, דעט בילדס די פערסאן. דו האלטסט אז היינט טשעינדזש זיך די גאנצע זאך צוביסלעך אדער ס'איז שוין געטשעינדזשט, ס'גייט זיך טשעינדזשן? ס'גייט, ס'טשעינדזשט זיך אויטאמעטיקלי, צו ס'א גוטע זאך צו ס'נישט קיין גוטע זאך. ביי די וועי, די גאנצע זאך האט זיך אנגעפאנגן, איך קום פון לאנדן, אין לאנדן איז עס אפגעפרעגט בכלל.

יא, אומן איז בעסיקלי געקומען דער באשעפער האט געכאפט אביסל פון ארץ ישראל צוריק געווארפן אריין אין אומן איך בין דא אריין געווארפן אביסל פון יעדעם פון ארץ ישראל ארץ ישראל דא אזויפיל מינים אין חסידישע דא פול מיט מינים אין די מאדערנע דא אלע מינים אין די ספרדים יעדער פון יעדעם איז דא פארוואס ווייל ס'איז א גרויסע עולם.

סאו דו רעדסט וועגן וועגן כלל ישראל צעוואקסט זיך, זייער אסאך מענטשן הייבן אן וואוינען אין אנדערע פלעצער ארום אמעריקע, יו נאו, ס'הייבט אן ווערן אסאך אנדערע פלעצער, מענטשן וואוינען א גאנץ יאר אין אלע מיני סטעיטס און אנדערע מיני פלעצער, ס'געווען א גרופ פון פֿינף און צוואַנציק פאמיליס, ניין ס'געווען א גרופ פון פֿינף און צוואַנציק פאמיליס, איי קען וויזיט נעבראסקע, איי געס ס'איז אויף זיין באקעט ליסט, איי דאנט נאו, ביסט שוין געווען דארט? ס'דא אידן דארט? ס'דא. סאם. אין אמאהא איז דא. אה. וואס איז דעט? אין אמאהא איז דא פלייש, ניין? ס'דא פערדן. פערדן, ניין? סאך פערדן. מיט גראז? כ'ווייס נישט, איך בין געווארן סטאק אין א אין א סנאו סטורם. מיט גראז איז דא פון אנדערע פלעצער. איך בין געווען, ניין ניין, איך בין געווארן סטאק אין א סנאו סטורם אין נעבראסקא פאר זעקס און דרײַסיק שעה. אה וואו. און זייט דעמאלסט שלעפ איך מיט זיך א טערטי סיקס אוער סופליי פון פון כשר'ע עסן.

כ'געדענק נישט ווי ס'איז געווען, זיי האבן געגאנגען פאר אנדערע ריזן, באט דאזענט מעטער, דעטס נאט די פוינט, די פוינט איז אז זיי האבן זיך אויפגעהויבן און געגאנגען וואוינען אין א אנדערע סטעיט, אסאך מענטשן וואס גייען מופן צו אנדערע סטעיטס זענען געגאנגען למשל, איך ווייס נישט ווי, קען עס מענשאן צו נישט, באט יואלי לעבאוויטש האט געמופט צו פלארידע, רייט? ווי איז ער געגאנגען? צען פעמיליס, א פלאץ, באט הי איז ענקערד פון. ווי אין באקא? איך ווייס נישט ווי עס איז באט ער ענקערט פון פון די אידישע געגנט אין פלארידע רייט אין מיאמי צו וואטעווער איט איז יא האליוואד אדער עני פון די פלעצער ווי ס'איז דא כשר צו עסן און ער האט א גראסערי ער האט אלע זאכן וואס כלל ישראל דארף האבן צו קענען לעבן האט ער דארט סאו ער ענקערט פון די אידישע קאמיוניטי ווילאנג מיינסטו גייט נעמען פאר אונז פון יו נאו אזוי ווי פינף און צוואַנציק פעמיליס וואס האבן זיך אויפגעהויבן און געגאנגען מופן צו אן אנדערע שטאט זאגן איך האב געהאט גענוג פון ניו יארק איך האב געהאט גענוג פון די גאנצע צאמגעבויגענע איינגעדרעסטע פלאץ דא אין ניו יארק און איך גיי מופן צו אנדערע פלעצער. איי בעליוו די ענסער איז די זעלבע זאך ווי פריער אז ס'איז אינדיווידזשועליטי איז געווארן גייט ווערן מער עקסעפטעד ביי אינדיווידזשועלס ביז היינט איז געווען איין סיסטעם און ווען דו האסט ארויסגעסטעפט האסטו געפילט ווי איים אוט, יעצט גייסטו קענען זיין א אינדיווידזשועל און דזשוינען א סערטען גרופ, אדער סגייט זיין אזויפיל מענטשן וואס גייען ארויסוואקן אז יו וויל אלוועיס פיינד אן עריע ווי דו גייסט קענען גיין. אדער די גרופס גייען עס מאכן שווערער פאר מענטשן צו קענען זיך ארויסברעכן, ביסט אזוי אינטערדיפענדענט ווען ס'קומט צו וועלכע מוהל גייסטו נוצן, וועלכע שחיטה גייסטו טראסטן, וועלכע מוסדות די קינדער גייען צו, וועלכע באנק האלסט דיין געלט אין, ענד ביפאר יו קנאו איט, ביסטו אזוי ענטרענטשט אין דער קאמיוניטי אז אויב דו ווילסט ארויסגיין פון די קאמיוניטי, צי גייסט מופן קיין פלארידע, צי גייסט ווערן א גוי, ס'איז די זעלבע, די זעלבע אמאונט פון ארבעט וואס זיי דארפן טון זיך אינגאנצן ריברענדן אז ס'איז נישט, ס'איז נישט.

זיך צו דארפן אויסלערנען פון סקרעטש אפילו אויב זיי האבן היתרים, איך זאג די קאגניטיוו דיסאנענס וועט זיי קיינמאל נישט צוברענגען צו דעם, ס'איז אסאך שווערער זיך אויסצולערנען טעקנאלעדזשי ווי זיך צו אויסלערנען א נייע שפראך. יא, מ'האט היינט געהערט אז א א פעימאס זינגער. איינער וואס איז קיינמאל נישט, איינער וואס האט קיינמאל נישט אויפגעעפנט א פאון אדער א קאמפיוטער. זיך צו קענען אויסלערנען ווי אזוי צו נוצן אימעיל און ווי אזוי צו סורטשן זאכן און ווי אזוי צו האבן אנטי וויירוס פראגרעמס און ווי אזוי צו פיקסן בעיסיק באגס און כ'ווייס נישט וואס, ס'איז אזוי אווערוועלמינג, ס'איז גרינגער צו זיך אויסלערנען טערקיש ווי זיך אויסצולערנען ווי אזוי צו נוצן א דעווייס, און אסאך פון די חברה קענען נישט אפילו גוט ענגליש, סאו גייסטו אריין טייפן דיין סורטש, כ'ווייס נישט אפילו די ווערטער. די פוינט איז אז ס'גייט אלעמאל זיין, ס'גייט אלעמאל זיין א גרופ פון כלל ישראל וואס וועט קיינמאל נישט עמברעיסן סמארט טעכנאלעדזשי, וויטש איז פיין, אבער אבער אבער ווייניגער, צי אפשר ס'קען זיין קלענער, אבער ס'הייבט זיך אן א סקיזעם, גיב עס צוויי דריי דזשענערעישאנס און ס'גייט זיין, אונז טוען נישט אזוי, אונזערע זיידעס האבן נישט אזוי געטון, און עניבאדי וואס טוט אזוי איז נישט א עכטע איד, און די אנדערע גייען זאגן די מענטשן זענען א באנטש אוו קרעקפאטס, כ'וועל דיך זאגן, וועסט נישט קענען וועסט נישט קענען בענקען אן סמארט טעקנאלעדזשי אין די פיוטשער, סאו מענטשן וועלן קומען, זיי גייען אנהייבן זייערע אייגענע בענקס. וואס אדער זייערע אייגענע זייערע אייגענע היכי תמצאס אין די בענקינג ווארלד. ס'שוין דא, ס'איז. כ'זאג די גאנצע סאסייעטי, די גאנצע סאסייעטי גייט האבן צוויי טרעקס, די וואס טוען יא און די וואס טוען נישט, די וואס טוען די זעלבע זאך וואס די מעינסטריעם וועלט טוט און די וואס טוען זייערע אייגענע זאך, און עווענטשעלי און זיי גייען ווערן זייערע אייגענע סקיזם פון כלל ישראל, אזוי קוק איך עס אן, טעל מי טעל מי איף. ס'קען זיין, ס'קען זיין זיי גייען ווערן, זיי האבן א רעכט. ניין כ'האב נישט טענות אויף זיי. ניין, איך זאג אבער עס איז. איך האב א טעיק אויף דעם. ס'גייט נישט זיין כמעט קיין געהעריג קאמיוניקעישאן צווישן די צוויי, ס'גייט זיין אונז זענען אונז און אונז רעדן נישט צו אוטסיידערס. ניין, איך האלט נישט אז ס'גייט זיין אזוי.

ארץ ישראל איז א גאנץ אן אנדערע באל געים ווייל די מדינה וועט זיך מוזן צושטעלן צו די חברה ווייל זיי זענען א וואוטינג בלאק. אין אמעריקא אין אמעריקא יא אין אמעריקא איז אנדערש אמעריקא מענטשן מאכן א טשויס מיין משפחה טוט נישט אזוי און אונז זענען זיך נישט משדך מיט משפחות וואס טוען יא אזוי היינט איז איז עס א קליינע פערסענטידזש אבער די פערסענטידזש וועט ווערן ער וועט וואקסן.

מאכן זיי נאך אלץ זייערע אייגענע אלטע פרידזשעס און זיי האבן א ספעשל ליין צו קעיטערן צו די קאמיוניטי, כשר'ע יא, און זיי זאגן אונז לאזן נישט אריין די טרייפענע כלי אין שטוב, אונז גיין נישט אריין לאזן אונזער קינדער שפילן ביי איינער וואס האט א סמארט פרידזש וואס משוגע, סאו ס'וועט זיין די גאנ כלל ישראל וועט אדער האבן די סמארט די די פרידזש מיט די ביגעל אייזן מיט אלץ וועט זיין דווקא יא סמארט טעקנאלעדזשי אדער דווקא נישט סמארט טעקנאלעדזשי, און ס'וועט זיי וועלן זיך נישט.

סאו קודם כל, סאו ער האט געוואלט וויסן וועגן ניו יארק פרייזן אז אונז לעבן דא אין אזא סיטועשן, נו.
יא, אונז טעקסעס הייבן ארויף און אלעס, אלעס ווערט צוזאמגעצויגן, סאו ווי לאנג גייט נעמען ביז כלל ישראל גייט דעסיידן, יו נאו וואט, אונז פוצן מיר אפ פון דא און אונז הייבן אן נאכאמאל אויף א עפארדעבל פלאץ און.

יוסטאן האט א שיינע קהילה, יא.
יא. זאל איך מאכן א ברעיק? אקעי. יא, לאמיר מאכן א עד ברעיק.
עד ברעיק, וואס איז די עד ברעיק? ווייסט ס'איז עכט אינטערעסאנט, כ'האב עס פונקט לעצטענס באמערקט. ווייל ווי אנדערש אונז זעמער איינס צום צווייטן, ס'אינטערעסירט אונז אנדערע זאכן, אונז זעמער אנדערע זאכן, אונז טראכטן קאמפליטלי אנדערש, למשל איז דא די קאמפליקעיטעד גמרות, סאם האו, פאר דיך סאונדט אזוי גרינג, כ'ווייס נישט, דיין גאנצע וועג פון טראכטן קוק איך אן ווי א עקסעל שיט. קוק אהער, איך בין א נומבער מענטש, איך האב ליב ציפערן, ווען א חשבון שטימט, ווען נומבערס זענען גוט אויסגערעכנט, דאס געבט מיך שטארקע חיות. נו, פארוואס נישט מאכן קיין גרויס געלט דערפון. תכלית, לאמיר שוין רופן וויופוינט אקעדעמי, סעווען וואן עיט סעווען סיקס סיקס סעווענטי וואן סעווענטי סעווען.
רופט היינט וועגן די ספעציעלע אומזיסטע וויופוינט אקאונטינג און קאנסולטעישן, לערנט אייך היינט און פארדינט מארגן בעלבתיש.
אונז זעמיר צוריק פון די ברעיק, ס'געווען אסאך פאן, אונז האבן געטרינקן אביסל בארשט, באט ס'יעצט חול המועד פסח, חול המועד פסח. וויידער מען בארשט.
וויידער מען בארשט. חול המועד פסח ווייסט יעדער איינער פאר די לעצטע פאר יאר שטעלט כלל ישראל צו א זאך וואס הייסט פלעיס סאיז געווארן זייער פאפולער און אזוי ווי כהאב געזאגט פריער אין די אינטראדאקשן ר' חיים איז זייער פעימאס פאר זיינע פלעיס וואס ער מאכט סאו איך וויל אריין גיין יעצט אין די טאפיק פאר חול המועד כהאלט סאיז א מוראדיגע זאך וויל איך וויסן יו נאו, אנהייבן וואו ס'האט זיך אנגעהויבן, וואס דיין אינוואלוומענט אין פלעיס איז, די גאנצע היסטארי ביהיינד אידישע פלעיס.
סאו קודם פלעיס איז נישט קיין היינטיגע זאך, כ'מיין מ'מאכט שוין פלעיס פאר יארן, מיין באבע פלעגט מאכן מיט אירע ש... דיין באבע צירל?
יא יא, פלעגט מאכן.
א שפיל.
פלעגט מאכן שפילן אינדערהיים, פאר געלט, מיט אירע שוועסטערס, זיי פלעגן מאכן, יא, זיי האבן געמאכט פלעיס פאר די מיידלעך אין שטעטל דארטן, און. מען
האט פארקויפט טיקעטס? געהערט.
יא, קליינע, פארשטייט זיך, ס'איז נישט געווען קיין אודיטאריומס, מען האט זיך געגעבן א קום צאם אויף די לעדזש, און אזוי ווי ס'איז דא היינט קינדער וואס מאכן
דאס, זעען מיר, אין נייטרא ישיבה. אין מאנקיסקא פורים פלעגן ס'דא היינט גרויסע ראשי ישיבות און דיינים וואס פלעגן עקטן אלס בחור ביי די פורים שפיל און יוסף שפיל און ועוד ועוד מיני שפילן וואס מ'האט געמאכט, שפעטער האט מען געמאכט חול המועד, שלמה פערל פלעגט מאכן חול המועד, כ'מיין ער איז די ערשטע וואס האט געמאכט חול המועד פלעיס. כ'מיין אויב ס'איז געווען זיין איידיע צו מאכן חול המועד, לכאורה, כ'מיין ס'איז שוין געווען.
די לעצטע געדאנק, איז דאס געווען די ערשטע שפיל וואס, ווייל דאס איז די ערשטע שפיל וואס איך ווייס פון אויף א טעיפ אדער עפעס. די לעצטע געדאנק, יא. איז

אלעס איז געווען טו בענעפיט סאם סארט אוו ישיבה אור סאם סארט אוו יו נאו, יענע צייט נאך די מלחמה און ס'איז געווען עפעס א קאנסערט און ס'איז געווען מיקסט און ס'איז געווען דער רבי געווען זייער צופייערט וועגן דעם וואס ס'איז געווען און סאו ווען ס'האבן געמאכט די אנאונסמענט אז מ'גייט מאכן די פלעי האבן די חברה די מערערים, נישט די מעוררים, די מערערים זענען געגאנגען און זיי האבן געזאגט פארן רעבן אז ס'גייט נאכאמאל זיין, פארמיקסט און מ'דארף עס אסר'ן און וואטעווער, און בעפאר וואס ווי ווען, האבן זיי אויפגעהאנגען צעטלעך אז די רבי לאזט נישט גיין, דאס זענען געווען געהעריגע בחורים פון סאטמאר און פון יו נאו וואס האבן געוואלט מאכן א געהעריגע כשר'ע פלעי נאר פאר מענער, צו בענעפיטן עפעס א ישיבה אין ירושלים, אדער א תלמוד תורה, וואטעווער, סאם סארט אוו ארגאניזעישן, און די פעלד, זיי האבן זיך, זיי האבן געפרעקטיסט, זיי האבן זיך אנגעגרייט, און עס האט געדארפט זיין אין וויליאמסבורג, צוויי פלעיס, און מען האט אויפגעהאנגען די צעטלעך, האט יענער פארציילט, פרייטאג נאכמיטאג, און ס'איז אזוי ס'זאל מען נישט קענען גיין, בקיצור, אראפרייסן. מוצאי שבת זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך אריינבאקומען צום רעבן, און זיי האבן געזאגט פארן רעבע, ס'איז נישט אמת אז ס'גייט זיין נאר נאר פאר מענער, און עס איז א געהעריגע וואסזיכהייסט א בענעפיט און דאס, האט דער רבי געזאגט א פלעי, איך זעה נישט קיין פראבלעם אין א פלעי, אבער ווילאנג ס'איז אויסגעהאלטן, אבער איך וויל נישט ס'זאל זיין אין ווילאמסבורג, ס'מאכן ערגעץ אנדערש, סאו ס'האט געדארפט זיין צוויי מאל אין ווילאמסבורג, און מ'האט געמאכט, כ'מיין עס איז געווען אין מאנהעטן, צוויי, איינמאל, אנשטאט צוויי מאל אין ווילאמסבורג האט מען עס געמאכט איינמאל אין מאנהעטן.

ס'איז געווען א, ס'איז נאכדעם געווען, איך געדענק מיינע צייטן איז געווען, עס איז עפעס געווען שלמה פערל האט געמאכט מיט בענצי, בענצי לעבעוויטש, יא, בענצי לעבעוויטש האט געמאכט צוויי זייער שיינע פלעיס, סליחות נאכט אין קיעוו, איז געמאכט בענצי מיט שייע פערל.

איז געווען שושן פורים פון יענע פלעיס געווען א פלעי וואס מ'האט נאכגעמאכט פון וואס אייזיק האניג פינקי וועבער די חברה ליטשפילד האבן געמאכט אין נייטרא זייער א גוטע פלעי איך געדענק שוין נישט ווי דאס האט געהייסן
באט ס'האט געהאט א נאמען. ס'איז געווען עפעס א יא בקיצור וואז א ווערי גוד פלעי מ'האט עס נאכגעמאכט א יאר נאכדעם. און ס'איז געווען אין פי עס סיקסטין, נישט פי עס סיקסטין, אין פי עס עפעס אויף העיווארד אדער אויף סקול, מ'האט עס דארט געמאכט. א יאר נאכדעם האט חמיאל לעבאוויטש געמאכט א פלעי פאר פאר די פאבליק, איז געווען איז געווען א מ מ ראש מדריכים אין צעהלים, און האט איבערגעמאכט די פלעי וואס ער האט געמאכט דארטן, צו איבערגעמאכט צו עס איז געווען א אנדערע, פאר חול המועד, דאס איז די פירסט טיים וואס מ'האט געמאכט חול המועד פאר קינדער ספעסיפיקלי, איך האב דארטן גע'עקט.
וואס איז געווען דיין ראל?

עס איז נישט אזוי קלאר ווייל אמאליגע יא רעקארדס האבן נישט געארבעט גוט גרעיני פוטעדזש יא די פוטעדזש איז און נאכדעם שפעטער איז איז אריינגעקומען ר' לעזער נייהויז האט געמאכט איז אויך געווען א ראש המדריכים האט געמאכט פלעיס און האט אנגעהויבן צו מאכן חול המועד און פון דארט איז עס געגאנגען ווייטער. ער האט גע'עקט אין א פלעי, וויאזוי הייסט עס, חודש ניסן אין טערקעוויץ?

און נאכדעם האב איך דעסיידעט אז איך וויל אויך מאכן.
נייס.
און איך האב געפילט, פארוואס האב איך עס געוואלט דעסיידעט צו מאכן? איך האב געפילט אז איך האב א סערטען מין וועג ווי אזוי איך דעליווער א מעשה אביסל אנדערש ווי מ'מאכט עס. די שטייגער.
ווי ס'ווערט אהערגעשטעלט. און דער אייבערשטער האט געהאלפן, איט אלל דיפענדס אן די טיעם, ס'איז קיינמאל נישט די מענטש אליין, ווענעווער יו העוו סאמטינג וואס איז זייער גוט און ס'פארט, יוזשעלי איז דא א גוטע טיעם, און ברוך השם דער אייבערשטער האט מיר סאם האו צוגעשטעלט זייער א גוטע טיעם, כ'האב געהאט א גוטע מעשה, געהאט א גוטע טיעם, און פאר יענע צייט איז געווען זייער א גוטע פלאץ,

מיין קינדער גייען וואטשען די עפיסאוד און זיי גייען זיך שעמען, טאטי האט נישט געוואוסט קיין איין ענטפער פון קיין איין פלעי, מיין קינדער זענען מומחים אויף אלע די פלעיס, זיי קענען די נעמען פון די עקטערס, זיי ווייסן ווער האט געשפילט אין וועלכע פלעי, און איך ווייס נישט די ערשטע זאך, איך געדענק עפעס יוסף שפיל אהין מיט די לעצטע געדאנק אהער, און דאס איז די גאנצע עקסטענט פון מיין נאלעדזש.

בעקדראפס, וויטש איז סינעריס, מיט סאם קלענערע פראפס, און דאס איז געווען די גאנצע מעשה. ביי די פלעי ווי איך האב גע'עקט אונטערן בילד, איז געווען א פראבלעם אז זיי האבן נישט געקענט האבן די רעגולער פלאץ פון די האל ווי זיי האבן עס געמאכט, און מען האט עס געמאכט אין א אנדערע פלאץ, און יענע פלאץ האט נישט געהאט קיין גוטע פליי סיסטעם, סאו מען האט נישט געקענט אויפהענגן קיין סינעריס כמעט, סאו מען האט געבויט האט מען געמאכט א הויז, וואס די הויז וואס מען געמאכט האט געהאט א פאסאד, יא מיינט א וואנט א פראנט וואנט, און אן אנדערע סין איז געווען אן די וואנט, נאכדעם האט מען געמאכט סאם סינס מיט קליינע מיט קליינע געשטעל מיט קליינע סעטס קליינע קליינע פראפס, און מיט עפעס א פראדזשעקטער, נישט קיין עפעס מורא'דיג פענסי, אבער ס'איז נישט געווען קיין סינעריס, דעמאלטס האט מען געמוזט אאוט אוו נעסעסיטי האט מען געמאכט די גרויסע הויז מיט א אנדערע אנדערע סעט וואס מען האט גענוצט, איין זייט איז געווען א שול, די אנדערע זייט איז געווען עפעס א אנדערע, מ'האט אויסגעדרייט.
יא.

ס'איז געווען א שווארצע קורטן.
אה, די קורטן פון וואס מען לייגט ארויף און יא, אראפ. אינביטווין, נישט די, יא, אזא מין זאך, און אין די פראנט פון דעם איז געווען געבויט, לאמיר זאגן ס'איז געווען א א קאורט רום, סאו איז מיט געווען געבויט אזא הויעכע פלאטפארם מיט צוויי פלעצער איז געווען בענק, די ערשטע זאך איז געווען געבויט

ריזיגע פראפס. ווייל די פראפס האט אנגעפאנגען צו ווערן א זאך. איווען דאו די פראפס איז נישט געווען די עיקר, באט איך האב עס געטון צו מאכן עס ביליגער וועגן די סיניריס אדער צו מאכן עס גרינגער.
און יעצט איז געווארן א זאך וואס קאסט שוין א דבר השלם מיט געלט. אזוי ווי ביי מיסטעריע האבן אונז געמאכט מעסיוו מעסיוו.
צוויי שטאק. יא געווען דארט סינירי יא צוויי שטאק בדרך. איינע פון די זאכן וואס וואס כ'האב געפילט אז מ'קען ענהענסן אביסל

וואס מען טוט סתם וועגן דעם מ'מוז אנפילן די צייט, למשל אמאליגע צייטן יארן צוריק פלעגט מען ביי די פלעי האט מען געזינגען ס'איז געווען שבת טיש האט מען געזינגען זמירות און מען האט געזינגען א ניגון פון פינף מינוט פון קה ריבון עלם קיינער נישט אינטערעסירט געווען דאס צו זען אדער מען האט געמאכט מען האט געסערווט זאכן יעדע סעקאנד איז דאס טו מאוו די סטארי.
וועגן דעם איז די לעצטע געדאנק געווען די ערשטע פלעי ריקארדעד.
יא, וועגן ס'איז געווען צו אסאך, נישט געווען גענוג טעיפ צו רעקארדן אנדערע. אבער אבער ס'איז דאס איין זאך וואס וואס ביי אונז איז ממש יעדע זאך, און ס'איז דא למשל א פלעי נעמט בערך פיר שעה, דריי האלב שעה, טרי ענד א האלף אווערס טו פיר שעה, איז יעדע סעקאנד א וויכטיגע פוינט, און ס'איז אדער עסטעבלישט עס די מעשה, אדער איז עס די עקטשועל מעשה, און די סטארי מאווס פארווערד. איין זאך, און נאכדעם. איז עס געווען זייער שטארק אז ס'זאל זיין אין יעדע סין זאל זיין האבן די עלעמענטס פון וואס ס'דארף זיין, סוספענס, דראמא, נישט אלע, באט ס'איז אייביג געווען קאמעדי, קאנפראנטעישן, אייביג, קאנפליקט, אבער ניין קאמעדי איז נישט אייביג, דאס קען מען נישט אין יעדע, נאו עס מוז נישט זיין אין יעדע סין, באט דראמא און קאנפליקט מוז זיין אין יעדע עריע, סאמטיימס איז עס א דיפרענט פארם, סאמטיימס איז עס סוספענס, סאמטיימס איז עס עקשן, אבער און איך בכלל אויך די געדאנק אז ס'זאל אנשטאט סתם דייעלאג זאל אויך זיין עקשן אין די אין די פלעי, נארמאל א פלעי איז איז מער געבעיסט אויף דייעלאג אין די וועלט, און איי פעלט אז פאר אונז כדי ס'זאל זיין גענוג עקסייטינג יא, מען זינגט זייער אסאך, אונז זענען נישט קיין ערבים צו דעם.
מען זינגט אזויפיל ביי חתונות, און עס איז דא אזויפיל אנדערע פלעצער ווי מען קען זען צו זינגען, איך האב עס געטרייט, איך האב געמאכט די ערשטע, אומגלויבליך, איך האב געמאכט די ערשטע העלפט מעשה, איז געווען מיט גראמען, איך האב גענוצט יעקב ברוין צו שרייבן די סקריפט יענע העלפט, די עולם האט נישט אזוי קאנעקטעד, היינט גראדע קומט עס יא צוריק, ביי אונז נישט, באט. די מענטשן האבן עס ליב, ס'איז שוין דא היינט גענוג מענטשן וואס האבן עס ענדזשויען אנדערע מיני זאכן סאו. קיין פעישענס היינט, ער האט א מזל.
יא, ס'איז באקעז די עקשאן אבער ס'איז אויך שוין געמאכט איינמאל. וויאזוי טשעינדזשט די גאנצע זאך אין די סקריפט, דו ארבעסט דורך די סקריפט בעסער אדער דו קוקסט אויף וועלכע פראפּס מ'קען האבן און לויט דעם. ניין, מ'בויט, איך בוי, איך בוי א מעשה, יוזשעלי ווערט געבויט א מעשה און ס'איז דא א בעגינינג און א ענד, און ס'איז דא די קאנסעפט פון די מעשה, למשל ביי מיסטעריע האט מען געמאכט די מעשה פון א היינטיגע מיני מעשה, עס איז געווען אינוואלווד אונטערוועלט מאפיא, און ס'איז געווען אינוואלווד א איד וואס האט געהאט א קינד וואס איז נישט געזונט, וויטש איז וויי פארוואס ער האט געדארפט האבן געלט. און וויאזוי ער דארף זיך א עצה געבן צוריק צו די געבארגטע געלט פון די מאפיא, און וויאזוי ער דארף זיך געבן א עצה צוריקצוצאלן, צוריקצוגעבן די געלט. אין בעטווין האט האט כאסקל ראזנבערג דעמאלטס אריינגעברענגט א א דיפרענט איידיע אז ס'זאל געשען א הייסט פון א אנדערע גרופ, און דען איט בעקעים די האול סטארי, האט מען געמאכט א, געטשעינדזשט, גענוצט די חלקים, און מ'האט געמאכט א מיסטערי דערפון. וויטש וואס כ'האב גענוצט זאכן פון עכט פון ריעל לייף, פון א ריעל לייף מעשה וואס איז שוין געווען אמאל, פון א סאמי זאך, בעיסיקלי די אינפארמעישן דעט ווי העוו, יעדע פיקשן זאך קומט פון אינפארמעישן דעט ווי העוו וואס מען האט אין קאפ, און די אינפארמעישן קומט אריין אין די ריכטיגע פלעצער, עס זעצט זיך אריין, אזוי ווי ווען דו האלטסט א, ווען דו זאגסט א דרשה אדער ווען דו זאגסט עפעס דארפסט עס נישט, דארפסט זיך נישט אנגרייטן פארדעם, ס'פלאוט, ס'קומט אריין אוטאמעטיקלי. דו גיבסט אויך די מעשה'ס? יא, סאו למשל די זעלבע זאך ביי סאבאטאזש האב איך אליינס געמאכט די מעשה, און דאס איז געווען היפש סימפל, די געדאנק איז געווען, א איד איז אין רוסלאנד און וויל זיך טרעפן ארויס, דאן איי יוזד פארט פון פון די קאלד וואר עספיאנאזש וואס איז געווען פון פון א עידזשענט וואס האבן געוואלט געטרייט וואס האבן גערעדט מיט מיך, פון זאכן וואס איך האב געליינט פון דעם, און איי דיד א לאט אוו ריסערטש בכלל אויף די ערא, און אלל דיס ביטס וואס זענען אריינגעקומען וואנס איט פיט אינטו די סטארי האט עס געמאכט א סערטען דיינעמיק וואס כ'האב עס געקענט צוטיילן און כ'האב שוין געמאכט אין יעדע סין איז געווען אז איך בין פונקט היינט דורכגעגאנגען מיט איינעם וועגן סאבאטאזש יעדע שטיקל האט געהאט דראמא, אנפאנג איז געווען אז מען האט געזען אים ווי ער וויל די קינדער זאלן ארויס גיין, איינער קומט אים נאך לויפן, די נעקסטע האט מען געזען איז געווען די עירפארט, די עירפארט איז געווען זייער, נאכדעם זעט מען וויאזוי כאפט זעט מען ווי ער ווערט געוואר אז ער איז געווען א בעד פערסאן, ער באהאלט זיך אין די קלאזעט און ס'איז דא שרעקעדיגע לייט אויב כאפט מען אים נישט כאפן, נאכדעם איז געווען די דריל קאול, שיסט דיך אויף, די דענס, יעדע סעקאנד איז געווען ס'ביר, יעדע ריר איז געווען און דעטס קיפס איט עקסייטינג אגאנצן צייט.

און שוין. ס'איז א מורא'דיגע מעלה ווייל דו שרייבסט אין אידיש ווייסט אקעי דאס איז די פלעי און פארטיג, שרייבסט אין ענגליש ווייסט מ'קען צולייגן נאך דריי שעה צו די מעשה. די מעלה איז פון אונזער פלעי איז אויך פארוואס האט ער דאס, איך שרייב זייער קורץ ווייל איך וויזשועלייז זייער אסאך און איך רעד מיך איין איך שרייב עס און דער אנדערע מענטש לכאורה פארשטייט אויך אבער דער אנדערע מענטש האט נישט קיין אנונג וואס איך האב געזען סאו וואנס איך שרייב עס אין ענגליש ארי צוביש שרייבט עס איבער

ווי קאט איט דאון אגען, יעדע דיטעיל וויאזוי יענער זאגט עס, מען דארף אויך אויפבויען קערעקטערס, די סקריפט איז ווערי אימפארטענט, איט שוד בי טרו טו קערעקטער, ביקאוז אדערווייז יעדער איינער זאגט די זעלבע זאך, איינער זאגט נאר אזוי און איינער זאגט עס אזוי, אדער איינער רעדט און עס איז איט דאזענט קאנעקט, איט דאזענט פיל, יא און איט דאזענט פיל ווי עס איז עכט, ווען ווען. טאמער די קערעקטער העס א, די סקריפט איז געזאגט געווארן מיט די קערעקטער, דען ווען דער זאגט עס, איינמאל דו באקענסט זיך מיט דעם, דו ווייסט שוין אלמאוסט וואס יענער גייט זאגן, ווייל דו באקענסט זיך מיט יענעמ'ס קערעקטער מורא'דיג קלאר, און ס'געט א, עס האט א מורא'דיגע פאנטש די ווערטער וואס יענער זאגט, ביקאוז ס'נישט נאר זאגט ער עס א סערטען וועג, מיט א סטאבערנעס, אדער מיט א סארקעזם, אדער מיט א גערעגטקייט, אדער מיט א צובראכענקייט,

ביי די פאריגע אותות טיק פלעי וויטש וואז א ווערי ווערי ווערי זייער א גוטע פלעי און עס האט געהאט זייער אסאך סורפרייזעס און טוויסטס און זייער א גוטע פלאט בכלל און איז געווען דארטן אזא אינסטיטושען און די גאנצע אינסטיטושען איז געווארן ארום געטוישט לעסט מינוט ביקאוז מען האט עס קריטיסייזד דעט איט וואזענט גוד און די עקטערס האבן געפילט עס איז עס דידענט דאס איך האב עס צענומען און צוריק אויפגעבויעט און איט בעקעם ווערי נייס. באט מ'בויט עס אויף א סערטען וועג וואס מ'האלט אז ס'גייט זיין גוט, אין ריאליטי זייער אסאך איידיעס זענען נאר גוטע איידיעס באט אין ריאליטי איט דאזענט ווען יו היט די גראונד, ווען דו שטעלסט זיך אראפ און דו הייבסט אן צו טון די זאך, ס'געשעט נישט.
כ'האב א קוועשען, האט זיך עס אמאל געמאכט אז ס'איז געווען אינמיטן א פלעי און אדער איין איין פון די אקטערס האט פארגעסן זייערע ליין אדער א פראפ האט געדארפט ארבעטן א געוויסע וועג ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט און די עולם האט אימפראווייזד אויף די ספאט אויף אזא וועג וואס קיינער האט נישט געכאפט אז ס'איז געווען אפילו א פלאפ. סטארי דאזענט קאם טו מיינד אבער ס'איז שוין געשען אסאך מאל אזעלכע זאכן אבער ס'איז נארמאל סאו אין די

זאגט פאר די ליינס פאר יעדע מענטש, און די זאגער זאגט פאר, זאגט למשל יעדע מענטש האט פאזישענס ווי זיי דארפן גיין, אמאל קען א מענטש וואנדערן, אויסדרייען, א מענטש דארף אויפהייבן עפעס א זאך און ער פארגעסט זיך, סאו ער זאגט פאר יענעם טו דאס און דאס, משה ברך זאגט די און די ליין,

און ער האט געזאגט עפעס א דזשאוק און קיינער האט נישט געלאכט, ער האט אנגעהויבן שרייען אויף די אודיענס, דאס איז געווען די בעסטע ליין! פארוואס לאכט מען נישט?
אזוי, סתם. דעמאלטס האט מען געלאכט.
דעמאלטס האט מען געלאכט, דאס איז געווען די עכטע דזשאוק. ביי פירים שפילער איך ווייס. ביי פירים שפילערן יא, אבער ביי פראפעשענעל פלעי מען, אקעי, ס'איז אז אמאל מאכט זיך אז אז מ'פלאנט אויס א גאנצע טשעיס אזוי אדורך די אודיענס,

העס די מאוסט אינפלוענס אן די קאוז און עפעקט פון די מענטש וואס לעבט אין די ערא, שטימט? סאו למשל איינער וואס לעבט היינטיגע צייטן העס דיפרענט קאוז און עפעקט ווי איינער וואס לעבט צוואנציג יאר צוריק און זעכציג יאר צוריק און זיכער טויזענט יאר צוריק ביקאוז היינט איז דא קאוז און עפעקט פון טעלעפאן קאלס פון קארן מען קען שנעלער אנקומען ס'איז דא פול מיט מיני זאכן וואס ס'איז דיפרענט סאו די פירסט טינג דארפסט וויסן וואו דו ביסט וועלכע צייט דו שטייסט.
אקעי, סאו סאמטיימס הייבסטו אן א ערא און זעהסט ס'איז נישט דא אסאך צו ארבעטן, לאמיר זאגן זאגסט אקעי איך גיי אנהייבן מיט יפתח הגלעדי, איך וויל טון א מעשה אין די צייטן פון די שופטים, אבער מ'האט נישט אסאך דיטעילס אויף וויאזוי עס האט אויסגעקוקט די לעבן דעמאלטס, דארף מען גיין אריינקוקן אין די. סאו דו ריסערטש. אדער סאמטיימס יו דראפ די האול פלעי ווייל די ערא שטימט נישט מיט די מעשה.
סאו סאמטיימס נאו, באט למשל טאמער דו האסט א גוטע מעשה, מינינג די פלאט פון די מעשה, די ביגינינג און די ענד,

ס'איז דא למשל א מעשה, די סאבאטאזש מעשה איז א איד האט געוואלט ארויספארן פון רוסלאנד, ער געוואוינט אין רוסלאנד, ער געוואלט ארויספארן פון רוסלאנד, נאכדעם איז געווען איז געווען די חלק וויאזוי ס'איז געשען, עס איז גענומען די פארט פון פון שפיאנאזש, און נאכדעם איז אריין געקומען וואס וואס וואס למשל די מאוסט מעשיות וואס איז דא פון קאמ פון קאמוניזם, נוצט מען די קעי דזשי בי א גאנצן צייט אלס די אנטעגאניסט.

שיפן, ערעפלאנען. יא, באט לאמיר זאגן אפילו אמאליגע צייטן, לאמיר זאגן וואס מאכט עס א פיריאד פיס, וואס איז געווען, וויאזוי האט מען זיך מענטשן געשלאגן, וויאזוי איז אנגעגאנגען פאוער אין יענע צייטן, מיט וואס האט מען זיך געקענט, מיט וואס האט א מענטש צוריקגעהאלטן עפעס, אמאל איז געווען, לאמיר זאגן ביי טאקטיק, האט ער גענוצט סתם ראו פאוער וואס איז געווען כל דאלים גבר, אזוי ווי ס'איז געווען יארן צוריק פאר ס'איז געווען דעמאקרעטיק
אינסטיטושענס פאר ס'איז געווען דעמאקראסי איז די ריכטיגע ווארט.
דו בויסט יעצט די קאמעדי פארט פון די סטארי? נא נא נא, איך בין נישט עכט אינוואלווד אין די קאמעדי פארט. קאמעדי איז א שווערע שווערע נושא, יוזשעלי ווען מ'מאכט עס, איז שוין דא זייער אסאך סטרעס אינוואלווד און איטס ווערי ווערי פיין, סאו מען דינגט א קאמעדי שרייבער, און יו נאו, מען רופט זיך ארי און העצקע און דער עולם קומט זיך צוזאם און מ'מאכט עפעס.
מען הייבט אן לאנגזאם מיט א פעלדמאן.
וואטעווער, נא, יעצט האבן מיר געהאט יואלי לעבאוויטש, יואלי לעבאוויטש האט מורא'דיג, איז זייער גוט געווען, היינט איז ער שוין נישט עוועילעבל, און לעצטנס ביי די פאריגע פלעי האבן מיר אונז דעוועלאפט אזא איידיע ווי א שפיל וואס גייט קראכן, וואס גייט וואס פאס וויאזוי האט מען עס גערופן די דורכגעפאלענע שפיל? יא, ארי גערעדט וועגן דעם, ארי גערעדט די גאנצע זאך אויף די פאדקעסט האט ער געזאגט אז ס'איז גענומען פון עפעס א פלעי פון א פון א קעמפ וואס אלעס האט צוזאם געפאלן די פאנטש ליין איז געווען אז די מענטש האט געהאט די קורטען איז אראפ געפאלן די קורטען ס'איז נישט עכט געווען אויפגעהאנגען ס'איז ווייטער געווען מיט די גאנצע מעשה בקיצור. אבער איך בין נישט געווען איך הער ס'איז געווען זייער גוט, און עס איז ווערי ווערי פאני, און עס איז פראבעלי א זאך וואס אונז גיימער נאכמאכן, ווייל די בעסיקלי דאס וואס דו האסט געזאגט פריער, יא יענער האט זיך אנגערופן צו די אוידיענס, דאס איז געווען די בעסטע ליין, וואס לאכט'ס נישט, איז בעסיקלי דאס וואס מען האט געמאכט, איך האב עס נישט געזען, אבער פראבעבלי. מען האט גענומען בעסיקלי א מעשה פון סעקאנד ווארלד וואר, און עווריטינג ווענט ראנג.

אה יא? ס'איז געווען אזא דאס? און גיב מיר א dvd פאר ער גייט ארויס.
א רגע, ווען איז געווען טאקטיק? די לעצטע?
טאקטיק איז געווען די לעצטע, יא.
אה, דאס איז געווען וואס איז געווען געקענסלט? וואס איז געווען יענע גאנצע סטארי? יענץ איז געווען בעיסיקלי, ס'איז געווען סוף קאוויד,

יא, מסתם. און איך האב אים געשיקט. א פאר יאר ארום וועסטו עס באקומען. יא. נו. בקיצור, די פראבלעם איז געווען, מען האט ווייטער געדארפט, מען האט געדארפט אויכעט ברענגען וועקס, יעדע די מענטשן האבן זיך געדארפט טעסטן. אוי וויי. מען האט זיך געדארפט טעסטן, צו גייט מען דארט מאכן א טעסטינג אויפן פלאץ, מען האט שוין געהאט אנגעגרייט טעסטערס מיט זאכן, און. און מען איז געגאנגען פרעקטיסן, ריהערסן אויפן סעט.
Wow. און זיי האבן געטענה'ט אז מען איז נישט געגאנגען מיט די מאסק אויפן נאז, אין אנפאנג האבן זיך סתם די חברה נישט געכאפט אז מען דארף טאקע זיין סיריעס, זיי האבן געמיינט אז מען מאכט א מאסק וועגן יא.
פארוואס האבן זיי געדארפט דארט זיין בשעת מעשה? ווער? די חברה? זיי דארפן אנגרייטן ארויף די די מאכן די סיניריס, מען האט געדארפט מעך סטרייטן די אנגרייטן די זאך ווי יעדע זאך ליגט ווערט אפגעמארקט אויף די פלאר.

די נעקסטע צופרי האב איך באקומען א פאון קאל פון די דאס און אה זיי האבן געהאט ס'געווען צוויי גוים אה איינער איז געווען א פרייער איד וואס האט געארבעט אויף די סאונד און און איינער וואס האט געארבעט אויף די לייטינג זענען נישט געווען אין די טיעם זענען געווען פרומע מאסק גייערס און מיט א ראס איז מען געגאנגען אונטן עסן אונטן ווי קיינער איז נישט און עפעס ארום נאכדעם מען האט געענדיגט עסן איז מען ארויף געוואקט די האלוועי צו די סטעפס און מ'גייט ארויס צו די סטעידזש האבן זיי די האלוועי געוואקט אן א מאסק און נאכדעם זיך עס אנגעטון איינער איז געקומען צו לויפן מ'האט געכאפט אויף קעמרע אז זיי האבן געוואקט אן א מאסק און מען האט זיי ארויס געווארפן באקומען א פאון קאל און די סטעידזש מענעדזשער זאגט מיר אויך א גוי אז די צוויי חברה האט מען ארויס געווארפן זיי קענען דא נישט אריין קומען מער.

נישט מער קיין ליידיגע וועירהאוז, מ'האט גענומען די וועירהאוז, האט אויסגעליידיגט די וועירהאוז? מ'האט צוזאמגעריקט די וועירהאוז צו א אנדערע חלק, א ריזיגע וועירהאוז, א קליין'ס כשר מ'האט געהאט א וועירהאוז, צוזאם געלייגט די דינגען אין איין חלק פאר זיי צו בויען די פראפס, און זיי זענען געווען נייס ענאף און זיי האבן עס געלאזט, מ'איז געקומען מ'האט שבת צוגעלייגט אומבאצאלט, סתם גוטע פריינט, מ'האט גענומען דזשעקס און מ'האט געריקט און מ'האט געריקט גאנץ, מ'האט אראפגענומען מ'האט געדארפט אנסקרוען אלע פראפס וואס איז שוין געווען געבויט. ניין ניין, דאס איז ווי שוין מ'האט עס געדארפט צוזאמנעמען, יואל האט עס שוין צוזאמגענומען דורך יום טוב, און מוצאי יום טוב איז געווען רעדי ביי די טיר, ס'איז געקומען טראקס מ'האט עס אריינגעלייגט, און מיין חבר האט א מאווינג טראק, יואלי גלאנץ, עקסעלענט מאווערס, איז געפארן מיטן טראק, מ'האט אריינגעפאקט אלע זאכן, און מ'האט עס צוריקגעברענגט, ווייל ס'האט נישט געקענט פיטן אין קיין געהעריגע טראק, ווען מ'האט גענוצט א טרעילער פאר עס צו ברענגען.

כ'האב נישט דא אבער כ'קען דיר עס געבן געבן. ביי די ביי די ענד איז דא א רעוויל, די רעוויל האט געדארפט צו זיין אז מען סעט אויף א, מען האט געדארפט אויפסעטן א גאנצע מיט סקרין מיט א טייערע טייערע זאך ס'קאסט בערך צוואנציג טויזענט דאלער דזשאסט די דריי דריי מינוט, מען דארף פרי רעקארדן פאר דעם, און דו בעסיקלי זעסט צוויי מענטשן רעדן, עס לעשט זיך אויס די לייט, און אל אוו א סאדען צינדט זיך אן, זעהסט ווי די צוויי מענטשן רעדן, עס זעהט אויס ווי זיי זענען ממש דא. דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען האט נישט געקענט מאכן
אין
די וועירהאוז, באט די פלעי אליין איז געווען ברוך השם מורא'דיגע מורא'דיגע שטארקע פלעי, און די קערעקטערס און די סקריפט איז געווען אויסגעארבעט, מען האט שוין געדארפט מאכן עכט די פלעי צוויי יאר צוריק ביי די אנפאנג פון קאוויד.

געווען וויליג צו מוחל זיין די דאס, און מ'האט געוואלט באקומען פרי די ווי די'ס, און כ'האף נאך איין טאג צו צו קענען עס אפצאלן אויכעט, איווען דאו זיי האבן עס געספאנסערט, באט פאר מיר אויס וויל איך, יו נאו, סאו כ'האף פאר די נעקסטע פרי די פלעי, האף איך אז דעמאלטס גייט מען מאכן די געלט, סאו ביי די פלעי האב איך שוין געדארפט מאכן געלט, אויף פעיפער, וויפיל טיקעטס כ'האב פארקויפט, וויפיל מיין קאסט איז געווען, האב איך שוין געדארפט מאכן געלט. אקעי, סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער צו נעקסטע סטעפ, עס איז ארויסגעקומען די ווי די'ס, מען האט געמאכט די ווי די'ס איי געס זייט קאוויד, יא?
וועגן קאוויד איי געס מ'האט געדארפט מאכן לייוו הוק אפ, עס איז געווארן אזוי זייער א מושג פון זעהן אויף סקרין, סאו למעשה האסט דו ביסט אינוואלווד אין דעם? איך האב נישט געמאכט, איך בין נישט געווען אינוואלווד אין די זאך. די ערשטע וואס איז ארויסגעקומען ממש ביי קאוויד איז געווען צו נאנט צו די גאנצע הו א, אונז האמיר געדארפט דעמאלטס האבן א העווי אפערעישן אין די סטאר, ס'איז געווען חול המועד, מ'האט געדארפט פארקויפן טויס מיט בייקס פאר די קינדער, און מ'האט נישט געקענט קומען אין די סטאר, סאו מענטשן האבן אריינגעקאלט, מענטשן האבן געפעקסט, מ'האט גע'אימעיל'ט, ס'איז געווען א העווי העווי העווי מען האט געפעקסט? מענטשן האבן געוואלט קויפן אפיקומן'ס, מען האט נישט געקענט קומען אין סטאר, סאו מען האט געדארפט מאכן א גאנצע אפערעישן פון צוזאם נעמען די ארדערס, וואס ס'איז נישט געווען געבויט אויף דעם, קורבסייד דעליווערי, יא, און מען האט געדארפט וואס קורבסייד? מען האט געדארפט גיין דעליווערן, כ'האב געהערט דעמאלטס אינגעלייט זענען געקומען דעליווערן, א באס דרייווער א אינגערמאן מיט א באס, האט אנגעפאקט א באס מיט הונדערט דעליוועריס און איז ארום געפארן מאנסי מיט זיינע קינדער און געמאכט פרנסה דערפון. אבער ס'האט געקאסט אסאך געלט, ס'האט געקאסט, כ'דענק די אינגערמאן האט געקענט מאכן פינף הונדערט דאלער א טאג ווייל יעדע דעליווערי וואטעווער. סאו, און ס'געווען מורא'דיג אסאך, אוודאי כ'נישט געקענט זיין אינוואלווד, די חברה האבן געארבעט יעדן טאג, בשעת'ן ליגן אין בעט

ארידזשינעל קאנסעפט איז געקומען פון שמואל קליין און וואס האט געאקט יעצט ביי די טאקטיק פלעי עפענס ווערענס און
יא מוראדיגע טאלענטעד מענטש און שוין אויך א גוטע הארץ א ווערי ווערי נייס פערסאן און ער איז נאך יא ווי זאגט מען ער זאל זיין געבענטשט און בקיצור די באדעם ליין איז אז

ס'איז א שווערע מעשה צו מאכן אינטערעסאנט ביי די וועי. ס'איז צו שווער. זייער סורפרייזד. איך האב עס געזען מיט מיין ווייב, איך זאג דיך, ווען מ'האט מיר אריינגעשיקט, איך האב געמאכט די סאונד, די ערשטע מאל זי האט עס געזען, זי זאגט מיך א גאנצע צייט, כ'בין זייער סורפרייזד, אזא אידישע פלעיס מיט דו ווייסט מיינס, ס'איז זייער אינטערעסאנט, איך וויל עס א גאנצע צייט זען, די עקטערס זענען גוט, די ליינס זענען גוט. יא, די קערעקטערס זענען געווען זייער גוט אויסגעארבעט. סאו דו האסט געהאט א טשעלענדזש מסתמא צו איבערשרייבן, מאכן די מעשה זיין אינטערעסאנט א גאנצע צייט, יעדע שטאפל.
איט וואס ווערי דיפיקולט, ביקאוז ארידזשינעלי האט ער עס, ס'איז געווען געשריבן עז א נאוועל,

כ'וויל נישט ספוילן, עניוועי בקיצור אזא מין געדאנק. אבער כאטש די וויוערס זאלן וויסן וואס מ'רעדט וועגן. חברה דרוקט די לינק בילאו אין די דעסקריפשאן און די שאו נאוטס, דארט וועסטו קענען טרעפן די נקודה איז.
אז מ'האט חושד געווען א מענטש אז ער האט געטון עפעס, און די מענטש וואס האט עס אנגעדרייט איז געווארן א חלק פון די ביזנעס, און צום סוף איז ער אליינס געווען איינער וואס האט געוואלט אנדרייען צו צו פארקויפן פלייש אין די צווייטע פיצא דאס איז עלימענעיטעד יא. א סקאנדאל. א העווי סקאנדאל. סאו יואל וויינשטאק האט עס געשריבן אין א אין א וועג פון פון א נאוועל.
פון א א ביכל.
אין א בוק איז אינגאנצן אנדערש. אויך איז געשריבן געווארן אין א ביסל איזרעילי סטייל. פון א סערטש און מען האט געזוכט און מיט פאליס און מען האט געוואלט ס'איז אבער נישט געפארן מיט קיין זאך וואס דו זאלסט קענען רילעיטן מיט. סאו דאס די חלק. אה? וואס מיינט איזרעילי סטייל? אז מ'לייגט ארויף צעטלעך און מ'פאוסט צעטלעך וואו ס'שטייט אסור, פאשקעווילען, יא. דא האט מען עס געבויט אויף אז ס'זאל זיין וואס ס'איז דא א סטארי ליין, און די סטארי ליין וואס ס'געשעהט, וואס די מענטש, וויאזוי די מענטש רילעיט, וואס זיין קערעקטער איז, וואס זיין, און אזוי האט זיך עס געבויט. פלעשבעקס, ער האט געמאכט זייער, זייער קריעטיוו פלעשבעקס האט ער געמאכט דארטן,

געט העלפ איף יו ניד העלפ, גאו געט העלפ, איטס אבסעלוטלי נאטינג ראנג, איז טאקע גארנישט ראנג, יא אזוי ווי מ'האט פריער גערעדט פון אנפאנג פון דאגה בלב איש ישחנה, האבן זיי עפעס א פראגראם פון סיפוק, בקיצור עס זענען נישט קיין ספאנסערס דא, באט די פוינט איז זיי קענען אז, ווערן, איי וויל יא, עד. אדרבה אפשר טאקע זיי זאלן זעהן די, זאלן זעהן די בענעפיט פון די שמועס דא, סאו זיי האבן, זיי האבן אריינגעלייגט זייער אסאך כוחות אין דעם, סאו זיי האבן געוואלט אז די סטארי שוד רעפלעקט מענטל העלט, סאו. האב איך געמאכט אז די מענטש, די זון, איז באקומט א פעניק אטעק, און היס פעניק אטעק, אלסאו היס קערעקטער דאזענט אלאו הים, ווייל ער האט געסאפערט די זאכן אלס קינד, טשיילדהוד טראמא, פון די אביוז וואס ער האט געהאט וועגן זיין טאטע געווען אקיוזד, האט ער, איז ער געווארן זייער פארמאכט, און און ער האט זיך געלאזט, הי וואס ווערי פעסיוו, אז מען האט געטרעטן אויף אים, אקעי וואטעווער, שוין ס'איז באשערט, ס'איז נישט געווען עכט אז איך האב בטחון ווייל דער אייבערשטער פירט די וועלט, הי וואס לייק הי ריזיינד, סאו און די אנדערע איז געווען א צווייטער וואס איז יא געווען, ס'האט זיך שוין אליינס אויפגעבויעט ווייל ער האט שוין יא גענומען העלפ, דער אנטאגאניסט איז אויך געווען א פראבלעם, בקיצור.

דער אייבערשטער האט נישט באשאפן קיין שום מענטש אלס א מושלם, קיינער איז נישט געמאכט אז ס'זאל זיין פערפעקט, ס'איז דא שלימות נאר ביים אייבערשטן, און פאר סאם ריזען האט דער אייבערשטער אזוי געבויט א מענטש ס'זאל מוזן זיך אויפבויען, צו ווערן בעסער, ס'זאל מוזן ווערן צוריק פאלן און זען אז מ'איז נישט גוט און טרעפן די פאולטס וואס מאכט אונז מ'זאל נישט קענען זיין פערפ- יו נאו גוט,

טערעפי מיינט נישט אז דו גייסט עפעס עה ביסט עפעס מורא'דיג ראנג, טערעפי מיינט דו גייסט צו א מענטש וועם דו קענסט טראסטן, א מענטש נישט יעדער האט א מענטש וואס ער קען זאגן זיינע זאכן וואס וואס ער וויל עכט דורך שמועסן און ער קען עס נישט דורך שמועסן וועגן ער פילט אז זיין חבר וויל נישט וויל נישט גיין מארגן טרעפן זיין חבר און ער גייט זיך פילן אנקאמפארטעבל אז ער האט אים געזאגט ער האט אים ארויסגעגעבן זיינע זאכן וואס עס באדערט אים אדער ער טראכט יענער גייט אים דזשאדזשן און ער גייט אים נישט אנקוקן אויף די ריכטיגע וועג, ממילא וועט ער זאגן, וועט ער וועט ער נישט רעדן צו קיינעם, ביז דערווייל וועט עס ליגן באהאלטן אין אים און ער וועט זיך פילן ווי ער קען זיך נישט העלפן, און הי איז גאנא דו איט עגעין און עגעין און עגעין, און הי איז גאנא ביהעיוו א סערטען וועי עגעין און עגעין און עגעין, און ווען עס ווען דו גייסט צו טערעפי האסט א מענטש וועם דו קענסט טראסטן, יור א נארמאל פערסאן, דער איז נאטינג ראנג וויט יו, דו גייסט דיך העלפן, שמועסט דיך אויס, און ער פרעגט דיך פוינטעד קשיות, ענד דען יו פיינד יור סעלושען, טאמער דו ווייסט נישט זיכער קענסטו זיך דורכשמועסן, אבער יו יו אלאו יורסעלף טו סי יור פראבלעמס פאר וואט זיי אר, יעדע מענטש האט אישוס וואס זיי קענען זיך פארבעסערן, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן מענטשן, א מענטש וואס איז געבוירן געווארן פערפעקט לעבט נישט, ס'איז נישטא אזא מציאות. יא.
יעדע מענטש האט זיך צו בויען. דו קענסט קוקן אין ספרים, דו קענסט האבן א רב, נישט יעדער האט עס. ס'איז דא מענטשן וואס האבן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן רבנים, וואס זיי גייען, דיינים, וואטעווער איט איז, ראשי ישיבות, און זיי גייען, זיי רעדן זיך אויס צו יענעם, און אדרבה דו האסט עס, איטס עמעיזינג, באט נישט יעדער האט עס. ס'דא מענטשן וואס שעמען זיך פון רבנים, פון דיינים, פון אלע מיני זאכן. סאו פאר דעם איז דא טערעפי. טערעפי מוז נישט מיינען אז מען דארף, ס'דא מענטשן וואס לעבן מיט ערענסטע פראבלעמס און אפילו זיי זענען נארמאלע מענטשן, זיי לעבן מיט פראבלעמס און ווען זיי לופטערן אויס די פראבלעם, דעי העוו ביוטיפול לייווס. יא. זיי נעמען אראפ א שטיין פון הארץ. אבער בכלל, וויאזוי ביסטו, וויאזוי הענדלסטו, מען רעדט פון טערעפי, וויאזוי הענדלסטו די היינטיגע דור ווערסוס די אמאליגע דור, ווייל ס'דא אסאך אין די היינטיגע דור וואס זענען נאך נישט צוגעוואוינט צו די גאנצע מושג פון טעראפי אזוי ווי ס'איז דא אידן וואס האבן היינט קינדער פון ווייסט רעגולער יו נאו טינעידזש לייף כ'מיין מ'רעדט פון פערצן פופצן יאר אלט זעכצן יאר אלט און זיי סטראגלען מיט די זאכן אבער זיי פארשטייען נישט די זאך פון טעראפי סאו זיי נעווער גאנא סענד דער טשיילד טו טעראפי. ווען ס'קומט א מחנך און זאגט פאר די טאטע מוזט שיקן טערעפי זאגט ער נא וואס טערעפי לאז מיך אפ צוויי פעטשעס און ס'איז געגאנגען ווייטער. האו דו יו הענדל דאס ווען ס'קומט צו אזא מצב? קודם איך הענדל נישט איך הענדל נישט אזעלכע זאכן. איך פארשטיי באט האו דו יו לוק עט וויאזוי וואס דיין. איך מיין אז היינט איז שוין דא זייער אסאך מאל מענטשן וואס וואס מיינען די טובה פון די קינדער טאמער זיי זעען אז ס'איז דא א אישו שיקט מען שוין היינט קינדער זייער שטארק. היינט איז מער אפן זאגסטו? יא רוב תלמוד תורה'ס האבן אויכעט טערעפיסטס, איינגעשטעלטע טערעפיסטס, איינגעשטעלטע חברה וואס נעמען קעיר פון דעם, רוב ישיבות, ישיבות ווייס איך נישט אויב מ'האבן אבער אזא מין זאך, איך האלט גראדע אז ישיבות וואלט געקענט זיין א טובה אז א בחור זאל זיך קענען אויסלופטערן, איך מיין אבער עס איז שוין דא היינט, מען שטעלט צו פאר בחורים מורא'דיג אסאך מער ווי אמאל, קום זיצן, פארברענגען, שבתים, אין מיין צייט איז נישט געווען. וואס, אין דיין צייט איז נישט געווען קיין שבתים? אה? בכלל די עלטערע אידן דארפן נאך גיין טערעפי. ניין ס'איז גארנישט געשעהן, אבער די פוינט איז אז היינטיגע צייטן מענטשן פארשטייען אביסל מער, אבער מען דארף וויסן די עלטערן איינע פון די זאכן וואס וואס יו נאו זשאסט מיי אפיניען, עגעין איי מעי בי ראנג, כ'זאג נישט אז ס'דא מענטשן וואס האלטן אנדערש, וויטש איז אקעי, איז אז מען האט חתונה און מען האט קינדער און מען האט נישט קיין אהנונג וואס חינוך מיינט,

זכרון לברכה האט געזאגט אז ס'דא מענטשן וואס זאגן חושך שבטו שונא בנו יא אז מען דארף שלאגן ס'מיינט שבטו מיינט א שטעקן זאגט ער שבטו מוז נישט מיינען קיין שטעקן שבטו קען מיינען א ניין שבטו קען מיינען א פירם סארי נאו א רידזשעקשן א דילעיד א דילעיד זאגט ער און פאר די וואס טענה'ן מורא'דיג שטארק

איך האב עס גראדע געזאגט פאר איינעם, איך האב נישט געוואוסט אז איך גיי האבן די פאדקעסט, איך האב עס שוין יענעם גע. בקיצור יענער גייט עס אפשר נוצן, באט עס איז נישט קיין פראבלעם. אבער וואס איך געב אייך א משל, עס איז געווען אמאל א באטל מילך, די באטל מילך איז געווען אין פרידזשידער, עס איז געווען קאלט און שטיל, דאל, עס איז טונקל דארטן, אלל אוו א סאדען זעהט ער, פילט ער ווי מען נעמט אים ארויס, און די ס'איז ליכטיג, ס'איז ווארעם, מענטשן שמועסן דארט, מען רעדט פון נייעס, פון טראמפ, פון ביידן, און מיוזיק ארבעט, ס'באכט, עס איז לעבעדיג און היז לייק wow דיס איז וועיר איי בעלאנג, איים סטעיאינג היער. און ער פילט אז מען מאכט אים אויף דעם דעקל און מען גיסט אראפ אביסל פון אים, איים גאנא בי א ליטל לעס באט עט ליעסט איים אין א גוד פלעיס. און ער שאקלט זיך אזוי אהער און אהין, און אינמיטן. הייבט מען אים אויף און אים צוריק לייגן אין פרידזשדער, ער נעמט זיך מאכן קולות, העלאו! איך וויל! לייג מיך נישט אין פרידזשדער! איך בעט דיך! איך וויל בלייבן דא אינדערויסן! לייג מיך צוריק אויפן קאונטער! ס'איז געשמאק דא! העלאו! דו באלאנגסט אין פרידזשדער! פליז! זאג מיר נישט וואו איך באלאנג! דיס איז מיי פלעיס! איטס ביוטיפול! דער איז מיוזיק היער! איך הער דא קאנווערסעישאנס! די טעמפערטשער איטס דעלישעס! העלאו! לעט מי! פליז! פליז! לאמיך בלייבן! אקעי! נאו פראבלעם! בלייב דא! לייגט אים אראפ דארטן. ווי לאנג ווילסטו דא בלייבן? איך וויל דא בלייבן אייביג! איי דאס איז מיין פלעיס! עס זיצט דארט די באטל מילך אזוי ביינאכט ווערט שוין אביסל שטיל ער זאגט, יא ס'איז שוין דארק באט סטיל איטס די רום, יו נאו, טומארא איז גאנא בי אנאדער נעקסט צופרי צוועלף אזייגער יא ער הערט צו ווי אזוי די ווייב רעדט אויפן טעלעפאן ס'איז סאו אינטערעסטינג אלל אוו א סאדען פילט ער ווי ער, ווי ער קען זיך נישט ריקן, זיינע מאוומענטס איז עפעס אזוי סטיף געווארן. שפעטער ביינאכט צו סאפער, ס'ווערט לעבעדיג אבער ער הערט נאך ווי די עולם ס'איז צינדט אן עפעס א אינטערעסאנטע טעיפ פון א פלעי און דאס, אבער ער פילט ווי ער קען זיך נישט ריקן, ער איז סטיף און ער רוקט זיך אין דעם כאפט ער זיך וועיט א סעקאנד, איך דארף זיין, איך בין געווארן, איך בין געווארן פארשימלט, איך בין געווארן פארפוילט, איך בין, איך בין, איך בין ספוילד, און נעמט זיך שרייען יאו! איינער וואקט זיך יאא! וואס איז? וואס גייט פאר? וואס ווילסטו? זאגט ער, לייג מיך צוריק אין פרידזשידער! זאגט ער, האסט געוואלט בלייבן אויף די קאונטער? איך בין יא אבער איך בעט דיך לייג מיך שוין צוריק איך מיך אן איך קען מיך נישט רירן איך בין פארשימלט און ער מאכט אויף אה! אקעי כ'זאג טוב טוב לייג מיך אין פרידזשידער זאגט ער, דו באלאנגסט שוין נישט אין פרידזשידער דו באלאנגסט אין גארביטש דו ביסט ספוילד אז מ'רעדט וועגן דיסציפלין סאך מאל איז דא אז מען זאגט מען וויל, איך וויל זיין דארט, איך וויל האבן דאס, איך וויל זיין, איך באלאנג דארט, איך וויל דאס טון, ס'איז אזוי גוט, דער'ס א סערטען וועי ווי ניד טו בי, און ווען מען טוט וואס איז ריכטיג, ווי מען דארף זיין, דעמאלטס קען מען אנגיין און ווייטער זיין וואס מען איז, אדערווייז ווי טשעינדזש, ווי בעקאם דיפרענט, זעלבסט אזעלכע קינדער וואס באקומען נישט קיין ניין'ס, מען געבט זיי אלעס, מען געבט זיי נאך, מען געבט נאך, מען געבט נאך,

די פארשימלטע מילך, אלע האבן געשפאילט מילך. מ'דארף, מ'דארף. די טייטל פון די עפיסאד גייט זיין פארשימלטע מילך. יא. בכלל, וואס כ'האב אמאל אריינגעטראכט איז די אלע די פרוכט פון וואס זיי רעדן, אימעדזשין א סטראבערי מיט אמאל דעם, ער זיצט אויפן בוים און ער שמועסט זיך דורך מיטן צווייטן וואס גייט פאר, מען גייט דיך אריין, ווי גייסטו ליגן, גייסטו ליגן אויף א פרוט פלעטער צו צו, און מ'לייגט אים אריין אין א בלענדער און

פון יעדעם קענסטו ארויסנעמען יסודות, זאכן וואס דו לערנסט זיך אויס וואס א מענטש איז, וואס א קינד איז, וואס איז די וועליוס וואס בויט א קינד, וואס נישט צו טון, וואס יא צו טון, ווען צו טון, פון וואס דארפסטו ווערן דערשראקן, וואס דארפסטו נישט ווערן דערשראקן, ועוד ועוד, און איט העלפס יו טו בי א בעטער פערענט, כ'רעד שוין נישט פון די פעקט אז א בעטער פערענט אין, אין חינוך איז טייטש זיך נישט וויאזוי מחנך צו זיין יענעם, איז זיך מחנך צו זיין און דורך דעם יענעם ווערט יענער אויסגעלערנט, אבער מ'קען אויסלערנען, ס'איז ממש א שאד אז מענטשן, כ'מיין ס'איז זיכער ס'איז דא אסאך מענטשן וואס לערנען זיך נישט אויס, באט ווען יעדער איינער זאל ווען טרייען זיך אויסצולערנען וואס חינוך מיינט, וויאזוי די סיסטעם וויאזוי עס צו מחנך זיין, און זיין וויליג צו מקריב זיין פון זיך אוועקצוגעבן צו כדי די קינדער זאלן ווערן עדיוקעיטעד,

יעצט איז פסח, מענטשן האבן אפיקומן. וואס איז די מאוסט גאואינג אייטעם וואס דו זעסט אין די סטאר יעצט פאר אפיקומן? וואס איז פאפולער יעצט? וואס טוט זיך? יו נאו, מענטשן וואס ווילן יעצט קויפן, זיי הערן עס פסח חול המועד, וואס קען מען קויפן? וואס איז גוט פאר קינדער? קודם, פאר פסח איז אויך א זייער גרויסע סיזען יעצט, ווייל מען גייט ציען חול המועד, באט דאס איז נישט דורך מענטשן צו פלאגן, איך זאג סתם, פאר פסח איז זייער זייער ביזי יעצט, מענטשן קויפן איין פאר

און אויך חול המועד פארקויפט זיך מורא'דיג אסאך בייקס, סעגוועיס, רימאוט קאנטראל קארס, דאלס, קערידזשעס, געימס, ארטס ענד קרעפט סעטס, און יעדע יונגל און מיין ברידער געמאכט אריינגעברענגט די געדאנק פון האבן א קאטאלאג, און כ'מיין יעדע יונגל ביי כלל ישראל האט אזא קאטאלאג און מען קוקט עס דורך, מען טראכט דאס צו יענץ און וועלכע און איך גיי האבן דעי עם פי טרי, עס איז שוין דא היינט כשר'ע עם פי טרי'ס וואס זענען ממש גע'טובל'ט אין וואטערפרוף וואסער און נאכדעם איז דא ניין איך מיין אמת, און נאכדעם איז דא וואקי טאקי'ס זענען זייער פאפולער, אלע מיני זאכן יו נאו וואס וואס.

א טשייניז יאיו א דיאבלא הייסט עס איז א מין שטעקענעס יא. יא פאר סאם ריזען פאר די לעצטע פאר חדשים אין מאנסי ווי קיעפ אן סעלינג אוט שוין צוויי קאמפעניס דעט ווי יוזד אפ די ענטייער סטאק wow איין קאמפעני האט שוין צוריק באקומען. ווייל די ערשטע יונגל האט געהאט איינס. ניין וועגן נארמאל נוצן עס דזשאגלערס אדער מען מאכט און אה און דא אין מאנסי איטס סופער האט פאר פאר פאר פאר שוין א לאנגע לאנגע צייט אין לעיקוואד א מאשי.

די מייק איז יורס. יענע קעמרע ביי די וועי, גראד. קודם וויל איך זאגן שכוח פאר כלל ישראל פארן אננעמען אדער אונז געבן נשיאות חן ביי די פלעיס צו ביי די ניגונים צו עני אנדערע זאך וואס וואס קומט ארויס פארן אויפנעמען אין סטאר אין סיי ווען. און כלל ישראל איז א הייליג פאלק, מי כעמך ישראל, די אייבערשטער האט אונז ליב, אונז האמיר ליב דעם אייבערשטן, אונז זעמיר נישט פערפעקט, אונז טריי מיר זיך צו פארבעסערן, אונז ווייס מיר אז די ארבעט וואס מען לייגט אריין ברענגט ארויס גוטע תוצאות, און אונז בעט מיר ווייטער פארן אייבערשטן אז אונז זאלמיר זיך ווייטער קענען שטייגערן, אונז זאלמיר קענען אויפטון די תפקיד וואס אונז דארף מיר אויפטון אויף די וועלט, און משיח זאל שוין קומען בקרוב. אמן. שכוח. ווייל רבי אברהם יענקל ביי זיין עפיסאוד האט נאכנישט געהאט קיין טשענס צו זאגן א מעסעדזש צו כלל ישראל, במילא גיימיר אים יעצט מכבד זיין. אקעי איך וויל זאגן א מעסעדזש, איך קוק אריין אין די קעמרא יא, איך וויל איך וויל זאגן א מעסעדזש צו מיין אייניקלעך, איך ווייס אז זיי אלע וואטשן דאס, און איך וויל זיי זאלן וויסן, דזשאדזש נישט זיידי, ווייל זיידי האט פרובירט זיין בעסט, און ער איז נישט געווען פערפעקט, און איך ווייס נישט וואס זיי גייען נאך אויסלערנען וועגן מיך, יעצט בין איך זעקס און דרײַסיק,

איך האב צו לייגן וועגן דזשאדזשמענט, אז ווי ווייניגער דו וועסט דזשאדזשן אנדערע, וועסטו דיך אליינס נישט דזשאדזשן. און במילא, אייגנטליך, סאו דזשאדזש נישט קיין אנדערע, קוק יעדעם אן, זע במעלות חברינו ולא חסרונם, וועסטו זען דיינע אייגענע מעלות און נישט דיינע חסרונות, בי קיינד טו אדערס, און יו וויל סי יו וויל בי קיינד טו יורסעלף, און יו וויל בי עיבל טו עקסעפט יורסעלף. און אייגנטליך אויב טויס פאר יו שטייט נאך ווען ענק וואטשען דעיס טויס פאר יו אין טיילענד אדער וואטעווער גיי כאפ דארט כ'זאג דיך ס'איז דא די בעסטע טויס גיי דורך חול המועד טשייניז יאיא. רוביקס קיוב. רוביקס קיוב אבי ס'זאל זיין. קוגלעך גייט שוין צוריק זיין אין סטייל דעמאלטס. אוי טאטע שליט"א. שוין זיי געזונט. א גוט יום טוב.